מיטן אויבערשטנס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר וועלן היינט בעזרת השם פארענדיגן דעם חלק פונעם פריערדיגן רבינס ארויסגיין אנקומען אין קאסטראמא, און פון קאסטראמא קומען צוריק קיין לענינגראד צו זיין שטוב, מיט דעם האט זיך געענדיגט דער מעשה, און מיר וועלן ממשיך זיין אם ירצה השם מיט די קומענדיגע וואך וועלן מיר ממשיך זיין מיט דעם די השתדלות און ווי דער רבי איז ארויסגעפארן פון רוסלאנד, ער איז אהיימגעקומען נאך וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט יו ד ג' תמוז, ס'איז געווען די וואך פון פרשת פנחס ווי מ'וועט לערנען שפעט ווי מ'וועט ליינען שפעטער, און ער איז געבליבן דארטן, ער האט נישט געקענט בלייבן אין לענינגראד איז ער אוועקגעפארן אין א דערפל לעבן מאסקווע, און ער האט געזען אז ס'איז נישטא קיין עצה ער מוז אוועקפארן פון דארטן, איז אסרו חג, תרפ"ח, אסרו חג סוכות, איז ער געווע איז ער ארויסגעפארן קיין ריגע ווי מ'וועט דערציילן אין אלע פרטים היינט וועלן מיר אם ירצה השם פארענדיגן דעם אופן פון דעם זיצן מיט דעם ארויסקומען פון כלא. מיר האבן געענדיגט יענע וואך אז די באן געפארן פֿיר און צוואַנציק שעה מיט אמאל ביז אנגעקומען קיין קאסטראמא און היינט וועט מען ממשיך זיין אז א ליבאוויטש איינער פון די ליבאוויטשע חסידים האט שוין אנגעגרייט א דירה דארטן וואו דער רבי זאל וואוינען אין די שטוב פון דעם שוחט פון די שטאט. שפעט ביינאכט איז אנגעקומען די באן אין דעם עיר אין דעם גלות אין די שטאט גלות קאסטראמא, און מיט דעם צוזאמענהאנג מיט דעם וואס מ'האט אים אנגעזאגט אז דער רבי האט זיך געדארפט שטעלן גלייך צו די משטרה פון קאסטראמא, אבער דער רבי האט מחליט געווען אז ער וועט נישט גיין ביינאכט צו זיך שטעלן, ער וועט גיין מארגן אינדערפרי, דינסטאג אינדערפרי ה' תמוז. איז דער פריערדיגער רבי געקומען צו די צו די משרדים פון די ג.פ.או. פון קאסטראמא און האט זיך דארטן געשטעלט. די מנהל פון די טשעקא המקומית, אויכעט פון די רשעים פון די אלע זאכן, האט מקבל געווען דעם רבין מיט א ברוך הבא, זייער א מיעסן ברוך הבא, מיט א זויערן און מיעסן פנים. נאך וואס דער רבי האט אויסגעפילט אלע שאלונים וואס זיי האבן געגעבן, האט אים געזאגט דער דער הויפט פון די פון דער מנהל פון די טשעקא, דער מנהל פון דעם פלאץ, האט אים געזאגט, זאלסט געדענקען אז דו ביסט א א פארשיקטער, א איינגעזעצטער, דו ביסט א עבריין, דו ביסט איינער דו ביסט עובר געווען אויפן חוק, און דו געפינס זיך דא אזוי ווי א אזוי ווי א איינגעזעצטער, וואס מ'האט אים דא אוועקזעצט וואס ער דארף דא זיצן אלס א עונש אויף זיינע חטאים וואס ער האט געטון קעגן די קעגן דעם ממשלה משטר פון דעם סאוויעטי קעגן דעם משטר פון רוסלאנד דו מוזט זיך געפינען אלעמאל אין די שטאט טארסט נישט ארויסגיין חוץ פון דעם תחום פון די שטאט סיידן אז דו וועסט קומען און קריגן רשות אויף דעם אויב דו ווילסט בייטן א דירה מוזטו מודיע זיין פריער צו די ג פ או, און זיכער ווייסטו אז די משטרה דא ווייסט אויף אלע דיינע מעשים, זיי ווייסן אלץ וואס דו טוסט און זיי ווייסן אלץ וואס טוט זיך ביי דיר אין שטוב. יעדן וואך מוזסטו זיך שטעלן דא אין דעם משרד, און יעדן וואך פאר דעם פקיד וואס מוז דיר הייסן זיך טרעפן מיט אים און ווייזן אז דו ביסט דא און דו ביסט נישט אוועקגעגיין. קאסטראמא איז א גרויסע רוסישע שטאט און זייערע אידן זענען דארטן זייער ווייניג, אפשר איז דא דארטן הונדערט משפחות אידן וואס זענען זייער פשוט'ע אידן, זייער ווייט פון ידיעת התורה, ס'איז דא דארטן איין שול וואס אין דעם האט דער רבי געדאווענט בשעת זיין דאווענען איז געווען די שול פול געפאקט מפה לפה. אידן וואס זענען שוין לאנגע צייטן נישט אריינגעגיין אין שול, זענען געקומען, זיי האבן געוואלט זען, זיי האבן געוואלט הערן דעם רעבן ווי ער דאווענט. קאסטראמא איז א גרויסע שטאט און א הייליגע שטאט פאר די וואס זיי גלייבן אין פראבאסלאווים, איינע פון די סארטן אמונות וואס זיי האבן דארטן, און פלוצלינג האבן זיי באקומען, די שטאט האט באקומען א רעבן. דער ועד, דער ועד פון, דער ועד וואס איז געווען אין לענינגראד, וואס האט געארבעט אויף מציל זיין דעם רעבן, האט מחליט געווען אז ער וויל ממשיך זיין זיין פעולות און אויסגעפינען וועגן ווי מען קען ארויסנעמען דעם רעבן אינגאנצן און משחרר זיין אים אינגאנצן פון דעם עונש און פון כלא מיט אלע סארטן זאכן. זיי האבן זיך געוואנדן צו דעם תובע הראשי וואס האט געהייסן קרילענקא מיט א בקשה אז ער זאל געבן דעם רעבן א חנינה ער זאל אים ארויסלאזן פון קאסטראמא. דער חשבון איז געווען אז פון די ארבעט וואס דיז גברת פישקאווא וואס זי איז געווען פון דעם פון דעם רויטן קראץ פון דעם רויטן וואס הייסט הצלב האדום רעד די רעד קראס מצד שני די פעילות און דעם לחץ וואס ס'קומט נאך אלץ פון חוץ לארץ פון די גאנצע וועלט איז געווען טעלעגראמעס און בריוון צו די ממשלה דארטן אז מ'זאל אים ארויסלאזן און מ'האפט אז ביידע זאכן צוזאמען וועט העלפן אז מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף וועט מען אים ארויסלאזן. ס'איז געבליבן דארטן די החלטה ביי דעם ועד אז דער איידעם פון דעם רעבן רבי שמריהו גור אריה זאל פארן זיך מתייעץ זיין מיט דעם ועד אין מאסקווע און זען וואס מ'קען טון. און אין די אין די זיצונג פון דעם ועד אין מאסקווע האט מען דן געווען וועגן די הצעה און ס'איז געבליבן א החלטה אז פאר מ'גייט זיך טרעפן מיט די פרוי גברת פישקאווא און מ'גייט צו דעם תובע הראשי קרילענקא זאל מען מברר זיין וואס איז די סיכויים אויף אזא השתדלות צו ס'קען העלפן צו נישט? די עצה איז געווען אז מען זאל אביסל נאכלאזן, לפחות מען זאל ווארטן זעקס חדשים, נאך זעקס חדשים וואס דער רבי וועט זיין דארטן, ווייל אויב מען וועט עס טון יעצט איז די ג פ או וועט זיך שלאגן אויפן גרעסטן אופן קעגן א נסיון צו משחרר זיין אינגאנצן דעם רעבן, זיי האבן דאך געכאפט א מורא'דיגן קלאפ, זיי האבן דאך געווען זיכער אז זיי וועלן קענען חס ושלום שיסן אדער אריינווארפן דארטן אין דעם בור אין שפאלערקע, זיי האבן פארלארן אלץ, ווי געזאגט פריערט, ווי נחמנסון מיט לולב זענען געווען פשוט מורא'דיג געברענט, אפילו דער הויפט פון ג פ או פון לענינגראד איז געווען אויס מענטש נאכדעם וואס ער האט פארלארן אויך אזוי שטארק, זיי האבן געוואלט נעמען נקמה שיקן דעם פריערדיגן רעבין שבת, ס'איז דאס אויך נישט געגאנגען, האט מען געטראכט אז די בעסטע זאך איז זיך לאזן אביסל שטיל זעקס חדשים, דערנאך ווען מען זאל זיך בארואיגן העט מען פרובירן ארויסצונעמען דעם רעבן. נאך די, און ער שרייבט עס דא קלאר, נאך די פארמיאוס'טיגע כשלונות וואס זיי האבן געהאט אין די פרשה, דארף מען זיי געבן צייט צו זיך בארואיגן. און אפילו זי העט נאך זען, אפילו די גברת פישקאווא העט אויכעט זען אלס א חוצפה אז ס'איז נישט אריבערגעגאנגען קיין איין וואך פון פארשיקן דעם רעבן, און זיי האבן שוין די חוצפה צו קומען בעטן מען זאל אים אינגאנצן ארויסלאזן? זי עט דאָס זען, אַז ס'איז אַזױ, װי מע פֿאַרשעמט איר אַפֿילו. זי האָט דאָך, זי איז דאָך געװען, װאָס זי האָט געאַרבעט זײער שטאַרק, אַז מע זאָל אים אַרױסלאָזן, און לכאורה מיטן אױבערשטנס הילף דאָס האָט געהאָלפֿן, און אַז מע קומט יעצט און מע זאָגט, הער זיך אײַן, נעם אים אַרױס אינגאַנצן פֿון קאָסטראַמאַ גלײַך, נאָך װײניקער װי אַ װאָך, איז דאָס אַזױ װי אַ פּאַטש אין פּנים פֿאַר איר. דער ועד איז אבער געזעצן און געזעצן און געזעצן ביז מ'האט מחליט געווען אז מ'גייט לוחץ זיין אויף איר ויהי מה, מיר גייען נישט קוקן וואס ס'עט זיין, מיר קענען נישט לאזן דעם רעבן ער זאל זיין אין קאסטראמא אין גלות. און זיי האבן זיך ווייטער געווענדעט צו די פישקאווא און זי האט זיי אויפגענומען זייער שיין און זי האט זיך גלייך איינגעשטעלט און זי האט אנגעהויבן צו מאכן אויך א פעילות אז מ'זאל ארויסלאזן דעם פריערדיגן רעבן. איינער פון די העלפערס פון דיס גברת פישקאווא איז געווען א איד. ער געפארן אין לענינגראד צו דעם הויפט פון די גע פ או פון לענינגראד, זיין נאמען איז געווען מעסינג, און זי און ער האט פרובירט צו מאכן אביסל ווייכער און משפיע זיין אויף אים אז ער זאל כאטש נישט שטערן, אז מען זאל ארויס באפרייען דעם פריערדיגן רעבן פון קאסטראמא. אבער מעסינג, דער וואס האט איינגעזעצט דעם רעבן, האט אפילו נישט געוואלט הערן וואס ער רעדט צו אים. ער נאך געווען אזוי אנגעווייטיגט פון די בזיונות וואס מ'האט אים געמאכט, ער האט נישט געוואלט אפילו הערן פון דעם, און ער האט א זאג געטאן קורץ און שארף, ס'איז נישטא קיינע סיכויים אז איר זאלט מאכן זיסער דעם דין, להמתקת הדין, ער וועט דארטן זיצן די גאנצע דריי יאר. און מ'האט אים געפרעגט, אדער דער איד וואס איז געווען דער עוזר פון גברת פשקאווא האט אים געפרעגט, פארוואס? פארוואס עס נישט פארוואס מען וועט דיר נישט דאס טרעפן מען וועט דיר אבער עס נישט שטערן פארוואס נישט האט מעסינג געענטפערט כ'האב מורא אז ס'וועט ווערן אז ס'וועט ווערן אנטיסעמיטיזעם ס'וועט ווערן אנטישעמיוט האט אים געפרעגט דער איד דווקא אנטישעמיוט וועט ווערן פון דעם ווי אזוי גייט דאס צוזאמען האט אים מעסינג געענטפערט יא אין גולה אין גלות און אין די און אין די בתי הסורים אין די דזשעילס זיצן גלחים אויב פון פון גלחים ס'זיצן נוצרים און מוסלמים און זיי לאזט מען נישט ארויס לחופש אז מ'וועט ארויסלאזן דעם אידישן רב וועלן די אלע חברה די אלע וואס האבן די מאה און די אלע וואס האבן א דעה אין אין די מדינה וועלן זאגן אז דאס איז זיכער ווייל דאס איז די דער שלטון פון די דזשידים א איד אויף דזשיד איז דאס א א בזיון ווארט ווי מען ניצט אויף א איד. און ער לייגט צו דא אז מעסינג אליין איז געווען מפורסם ווי א גרויסער אנטיסעמיט. און אפילו אז מאסקווע וועט געבן א הוראה מען זאל ארויסלאזן דעם רעבן פריי, איך, זאגט ער מעסינג, איך וועל מבטל זיין די פקודה. איך בין דער הויפט פון געפעאו פון לענינגראד, איך האב בכח צו מבטל זיין די פקודה אפילו עס וועט קומען פון מאסקווע. און אויב ער וועט ארויסגיין פריי, אויב זיי וועלן יא פועל'ן מ'וועט אים ארויסלאזן, גלייך ווי ער קומט צוריק אין לענינגראד, וועל איך מאכן זיכער צו געפינען א סיבה כ'וועל אים גלייך אריינלייגן צוריק אין שפאלערקע. מיט דעם מיט די ביטערע תשובה פון מעסינג איז דער שליח דער איד דער עוזר פון גברת פשקובה איז צוריק געקומען צו פשקובה און האט איר דערציילט וואס מעסינג האט אים געזאגט דער ועד וואס איז געווען אין מאסקווע ווי דערציילט פריערט אז מ'האט געשיקט דעם רבינ'ס איידעם דארטן הרב שמריהו גור אריה זיי האבן זיך נישט דערשראקן פון די שטארקייט פון מעסינג און זיי האבן מחליט געווען אז מען איז ממשיך מיטן גאנצן מרץ אין פעולות ביז מ'וועט באפרייען דעם רעבן אינגאנצן אבער עס איז געווען זיכער אז דער רבי וועט נישט קענען צוריק גיין קיין לענינגראד פארוואס ווייל מעסינג איז דאך דארטן דער מושל בכיפה און ווי געזאגט פריער האט ער מעסינג אליין האט געזאגט אז טאמער מ'וועט אים ארויסלאזן ער וועט קומען דא וועל איך גלייך טרעפן א סיבה און כ'וועל אים גלייך אריינזעצן צוריק אין שפאלערקע די גברת פשקובה האט זיך זייער שטארק משתדל געווען ביי די הויפט שילד ביי די הויפט בעלי בתים פון פון רוסלאנד און די תוצאה איז געווען אז נאך צען טעג וואס מ'האט אים פארשיקט אין קאסטראמא האט דער רבי זוכה געווען צו ווערן אינגאנצן באפרייט. דינסטאג י ב תמוז איז געווען דער יום הולדת פונעם פריערדיגן רעבן וואס איז געבוירן געווארן תר מ און דאס איז געווען תר פ ח זיין אַכט און פֿערציקסטן יום הולדת איז דער רבי געקומען אין געפעאו מיט א חסיד ר' אלי' חיים אלטהויז וואס אויף אים שטייט השם ינקום דמו די נאצים האבן אים געהארגעט געקומען זיך שטעלן אזוי ווי יעדן וואך דארף ער זיך שטעלן ווי געזאגט פריערט דער פקיד פון די ג פ או האט אים מקבל געווען זייער מיט א שיינעם פנים און מיט א גרויסע פריינטשאפט און האט אים געזאגט דו ביסט פטור פון זיך שטעלן נאכאמאל ס'איז געקומען א פקודה אז מען זאל דיר באפרייען אינגאנצן און איך בין זייער פרייליך אז איך בין דער ערשטער וואס איך גיב דיר די בשורה אז דו ביסט אז דו ביסט אויסגעלייזט געווארן אז ווען צו הערן די בשורה רב חיים אלי' אלטהויז איז מיט געגאנגען מיט מיט אלי' חיים אלטהויז איז מיט געגאנגען מיטן פריערדיגן רעבן אז ער האט געהערט פלוצלינג די בשורה איז זיין פנים געווארן רויט און ווייס א האלבן פנים איז ביי אים געווארן ווייס און א האלבן פנים איז געווארן רויט און דער רבי האט זיך אויסגעדרייט צו אים און האט אים בארואיגט, פשוט געווען א פחד ער זאל חס ושלום אדער נישט חלש'ן אדער נישט ווער ווייסט וואס, דער פריערדיגער רבי האט אים בארואיגט. אבער וויבאלד אט דעם טאג איז געווען א יום טוב, דאס הייסט א גוי'שער יום טוב אין די שטאט קאסטראמא, א. וואו דער משרד פון די ג פ או איז געווען פארמאכט, ס'איז נאר אפן פאר אזעלכע וואס דארפן קומען זיך איינשרייבן, אבער די משרדים זענען געווען פארמאכט, דערפאר האט מען נישט געגעבן דעם רעבן דעם תעודת אז ער איז באפרייט אינגאנצן, ביז אויף מארגן י ג תמוז, איז די בשורה האט ער שוין געקראגן י ב תמוז אין טאג פון זיין יום הולדת, און דעם די תעודה אז ער איז משוחרר און ער קען אהיימפארן האט מען אים ערשט געגעבן אין מיטוואך י ג תמוז. ווי ס'שטייט עוף השמים יוליך את הקול, דער עוף השמים האט גלייך געפירט דעם קול, און נאך פאר דער פריערדיגער רבי איז אנגעקומען צוריק צו זיין אכסניא, וואו אין דעם שטוב פון דעם שוחט, האבן שוין אלע געוואוסט אז ס'איז ארויסגעגאנגען די בשורה אז מ'האט אים געראטעוועט, אז מ'האט אים געראטעוועט און ער קען אהיימפארן. דער רבי ווען ער איז געקומען צו זיך, ווען ער איז געקומען צו די שטוב פון דעם שוחט, איז ער געשטאנען פאר זייער א אינטערעסאנטן, א אינטערעסאנטע זאך, ס'איז געווען מיט א פלוצלינגדיגע מורא'דיגע שמחה, און וואס ס'איז אנגעקומען אסאך מענטשן דארטן און זיי האבן געשטאנען און זיי האבן זיך געפרייט און געזען דעם רעבן מיט מורא'דיגע שמחה, דער חסיד ר' מיכאל דווארקין עליו השלום, וואס אים האט מען געשיקט דארטן, ווי געזאגט פריער, ווי דער רבי האט געזאגט ואת יהודה שלח לפניו גשנה, אויף צו פאררעכטן די מקווה דארטן און להבדיל מאכן א חדר און זען אז אלץ איז בסדר פאר דעם פריערדיגן רעבן. האט געטאנצט ארום די שטוב, ער האט געהאלטן א פלעשל א פלעשל משקה מיט זיך, און האט געזונגען דעם ניגון אין עוד מלבדו, ער האט געזונגען דעם ניגון ניעט ניעט ניקאווא קראמע באגא אדנאווא, עס איז נישטא קיינער אויף די גאנצע וועלט נאר דער אויבישטער, און זיין און דער זוהן דער קליין אינגל פון דעם שוחט האט געטאנצט אויף דעם גדר פון די שטוב, האט ער געטאנצט, ער איז געווען א געווען עפעס א מומחה א אינגל וואס האט געקענט גיין אויף די הענט, האט ער געטאנצט מיט די פיס אויבן און מיט די הענט אויף דעם גדר, און אזוי האט ער געטאנצט און די אלע מענטשן דארטן האבן געזונגען און זיך זייער געפרייט. י ד תמוז אינדערפרי, דאס איז געווען דאנערשטאג אינדערפרי, י ד תמוז, צען אינדערפרי, האט דער רבי אפגעלאזט די שטאט קאסטראמא ווי א אזרח, ווי א בירגער וואס ער איז פריי, פרייטאג אינדערפרי ט ז תמוז איז ער אנגעקומען צוריק אין זיין שטוב אין לענינגראד, ער איז געווען באגלייט מיט צוויי שליחים פון די קהילה, פון די אידישע קהילה אין קאסטראמא זענען מיטגעפארן מיט אים אלס באלייטן דעם רעבן אהיים, אין דעם טאג וואס איז באוואוסט געווארן אויף דעם אויף דעם אויף דעם באפרייאונג י ב תמוז, האבן זיך צאמגעקליבן ביים רבין ביים רבין אין שטוב אסאך מענטשן און דער רבי האט געזאגט א מאמר חסידות אויפן פסוק השם לי בעוזרי דאס איז געווען נאך אין אין קאסטראמא י ג תמוז נאך וואס דער רבי האט באקומען די תעודה דעם צעטל אז ער איז באפרייט האבן זיך ווייטער צאמגעקליבן ביי אים אין שטוב זייער אסאך מענטשן, און האט געזאגט נאך א מאמר, ברוך הגומל לחייבים טובות, דער אנהייב איז געווען ברוך הגומל לחייבים טובות, און מסביר געווען באריכות וואס דער פסוק וואס דאס מיינט די ברכה. ווען דער פריערדיגער רבי איז אנגעקומען אין לענינגראד, איז געווען שבת פרייטאג פרשת פנחס, שבת פרשת פנחס איז דער רבי געהאט א עליה לתורה, און האט געבענטשט גומל, און בשעת'ן קידוש האט ער געזאגט נאכאמאל א מאמר, און דער מאמר איז געווען ברוך הגומל, דער צווייטע מאל ברוך הגומל, און א ביאור אויף דעם מאמר וואס ער האט געזאגט אין דעם ערשטן מאמר נאך אין קאסטראמא, ברוך הגומל לחייבים טובות. איז דא צוויי מאמרים ברוך הגומל, איינע פון קאסטראמא י ג תמוז, און איינע פון שבת, שבת קומט אויס אז ס'איז געווען, ווייזט אויס שבת איז געווען ט ז תמוז.

און נאכדעם, דאס איז געווען בשעת קידוש, האט דער רבי געזאגט א מאמר ברוך הגומל, ביי די סעודת שבת, שפעטער נאך דעם קידוש איז געווען די סעודת שבת, איז געווען א סעודת הודאה, האט דער רבי געזאגט נאך א מאמר, שאו ידיכם, שאו ידיכם קודש, די אלע מאמרים זענען געדרוקט געווארן אין ספר המאמרים קונטרסים אין דעם ערשטן כרך עמוד ק ע ה און ווייטער. אין דעם בריוו שרייבט דער פריערדיגער רבי, אין דעם אין דעם פריערדיגן בריוו וואס מיר האבן דערמאנט שרייבט דער רבי, דער גרויסער רעש וואס איז געווען אין אונזער מדינה, די די דאווענען און די און די בקשות, די תפילות און די תחנונים, וואס מ'האט געזאגט תהילים יעדן טאג און ביינאכט, אין אין הונדערטער שטעט, און דעם פאסטן און די און די גזירות אויף מאכן תעניתים האבן זיך אנגעהערט בשמי מרום, און דער אייבישטער האט איבערגעביטן די הארץ פון די שופטים אז זיי זאלן מיקל זיין אין דעם משפט. אין די ערשטע צען טעג וואס איז באוואוסט געווארן אז מען האט איינגעזעצט דעם רבי'ן, מ'האט אים אוועקגעשיקט אין קאסטראמא, איז אויך באוואוסט געווארן אין חוץ פון אונזער מדינה, און זעט אויס אז די בני חוץ לארץ האבן געהאט א מורא'דיגע השפעה אויף די שרים און די גדולי הממשלה. אין א שיחה וואס דער פריערדיגע רבי האט געזאגט י"ב תמוז תש"ה, שוין זייענדיג דא אין אמעריקע, האט דער רבי געזאגט, ניינצן טעג וואס איך בין געזעצן אין דעם מאסר, אין דעם דזשעיל, דארטן איז דארטן איז דארטן ווערט מקויים זייער שטארק די עבודה פון עוצם עיניו און אוטם אזניו ובולם פיו, דארטן דארף מען פארמאכן די אויגן און פארשטאפן די אויערן און פארמאכן די מויל, מען דארף אכטונג געבן מיט יעדן זאך וואס מען זעט און יעדן זאך וואס מען זאגט, דאס האט צוגענומען ביי מיר דעם טוב טעם אט דעם זיין דארטן די ניינצן טעג האט צוגענומען ביי מיר דעם געשמאק פון אלע גשמיות'דיגע זאכן און נישט נאָר אויף אַ צייטווייליגע, נאָר אויפן גאַנצן לעבן האָט עס ביי מיר צוגענומען דעם גאַנצן טעם פון גשמיות'דיקע זאַכן. אין יענע צייט, וואָס איך בין דאָרטן געזעצן, האָב איך גאָרנישט געטראַכט וועגן מיר. וואָס האָב איך געהאַט צו טראַכטן וועגן מיר? ווען איך האָב געהערט, אַ, ווי די, ווי די איינגעזעצטע בעטן זיך יעדער איינער אויף זייער לעבן, און ווי ס'גייט אַריבער צען מינוט, נאָכן זיך בעטן מיט אַלץ, נעמט מען זיי אַרויס און מ'שיסט זיי, האב איך געטראכט אז נאך דעם רקבון עט קומען די צמיחה, נאך אזעלכע ווערטער וואס מען הערט און מען ווערט אזוי מען ווערט דערשראקן און צובראכן, נאכדעם עט קומען די גרויסע צמיחה פאר מיר, איך האב געוואוסט אז איך בין נישט אליין, איך האב געוואוסט אז איך האב אז איך האב א טאטן, איך האב א זיידן, און איך האב א עלטער זיידן, אויף מיר האב איך גארנישט געטראכט, איך האב נישט געדאגה'ט אינגאנצן פאר זיך, איך האב נאר. געטראכט יעמאלט אויף די מאמר וואס כ'האב געהערט פון מיין טאטן פונעם רבי'ן רש"ב חגרה בעוז מתניה וואס איך האב געהערט פון אים אין די יאר פון תרנ"ה ווען דער פריערדיגע רבי איז געווארן פופצן יאר אלט האט ער געהערט פון דעם פריערדיגן רבי האט ער געהערט פון זיין טאטן דעם רבי'ן נשמתו עדן דעם מאמר חגרה בעוז מתניה. וועלן יעצט אריבער גיין אויף די השתדלות אויף דעם רבי'נס ארויס גיין פון רוסלאנד. ט"ו תמוז איז דער פריערדיגער רבי אנגעקומען צוריק אין לענינגראד ווי געזאגט פריערט, אבער עס איז געווען ברור אז די געפעאו פון לענינגראד עט נישט שווייגן, זיי'לן נישט זיצן רואיג, זיי'לן נוקם זיין אין דעם רבי'ן. א מורא'דיגער גרויסער עולם איז געקומען צום שטוב פון רבי'ן, אבער ער האט נישט געוואלט אויפנעמען קיינעם פערזענליך. מיטאמאל איז איז איז געשריבן געווארן אין דעם צייטונג פון די יעווסעקציע וואס הייסט אמת, נישטא ווער ס'זאל לאכן, די צייטונג הייסט אמת, א זייער א שארפן בריוו קעגן דעם רעבן וואס מ'האט אים ארויסגעלאזט, און מיט א גרויסע בקשה אין דעם צייטונג אז מ'זאל אים צוריק איינזעצן, און מען זאל אים מען זאל אים פאר מען זאל אים פארשיקן אויף די ווייטסטע ארט וואס עס קען זיין אין סיביר וואס דארטן כמעט קיינער גייט נישט ארויס לעבעדיג פון דארטן דער עס פארשטייט זיך אז דער אז לולב און נחמנסון און מעסינג די דריי האבן נישט גערוט קיין איין מינוט צו דען איז דאס געהערט געווארן אזא מעשה? ס'דאך מבהיל על הרעיון האבן זיי געשריגן. א רב וואס איז א מורד, א מורד במלכות אין אין די שטאט פון רוסלאנד, אין די גרויסע רוסלאנד, איז ידו על העליונה און ער האט געוואונען, ארויסגעגאנגען פון שפאלערקע און אראפגענומען פון צען יאר אויף דריי יאר אין קאסטראמא און אין צען טעג האט מען אים ארויסגעלאזט? ס'נאכנישט געהערט געווארן אזא זאך. ממילא האט מען געזען אז ס'איז נישטא קיין ברירה און דער רבי מוז אפלאזן לענינגראד. ער איז אריבערגעגאנגען וואוינען אין א דארף וואס הייסט מאלאכאווקע, וואס עס געפינט זיך א האלבע שעה פארן פון מאסקווע. פון די אלע מסיבות האט אויסגעוויזן אז דער רבי מוז אפלאזן רוסלאנד, ווייל יעדן סעקונדע קען זיין דער אייבערשטער זאל אויסהיטן אז מ'זאל אים איינזעצן נאכאמאל. לולב און נחמנסון האבן געהאלטן אין זוכן און זיך אין דרייען און זוכן עפעס וואו מען קען טרעפן א סיבה אויף נאכאמאל אים איינזיצן, עס איז געווען איין וועג, אפלאזן רוסלאנד, ס'הייסט אז אפילו אין מאלאכאווקע איז אויכעט נישט זיכער, אבער ווי אזוי? הייתכן? ווי קען עס זיין? צו דען וועט מען געבן א רישיון? רוסלאנד וועט געבן א רישיון אז דער פריערדיגער רבי זאל ארויספארן? ווייטער וואס טוט מען? איז מען געגאנגען צו די גברת פישקאווא, וואס זי האט צוגעזאגט אז זי וועט טון אלץ נאר וואס זי קען אין איר כח צו מסדר זיין דעם ענין. הרב הילדעסהיימער און דאקטער ליאו באק פון בערלין, וואס מען האט שוין דערמאנט פריערט, וואס האבן זיך משתדל געווען אז דער רבי זאל ארויסגיין פון שפאלערקע, איז דער הרב הילדעסהיימער און דאקטער ליאו באק האבן זיך ווייטער געווענדעט צו דעם סגן פון דעם רייכס-קאנצלער, רייכס קאנצלער דער גערמאני וואס איז געווען דער שר האט געהייסן ווייסמאן, דער סגן הנשיא האט גערעדט ווייטער מיטן ציר מיט דעם רוסישן אמבאסאדאר פון בערלין וואס האט געהייסן קראסטינסקי, און קראסטינסקי האט צוגעזאגט צו אים אז ער וועט משפיע זיין אויף מאסקווע אז מען זאל ארויסלאזן דעם פריערדיגן רעבן, אבער ס'איז געווען זיכער. אז סתם שתדלנות וועט דא נישט העלפן, מען מוז געפינען עפעס א סיבה מיוחדת פארוואס דער רבי מוז ארויספארן פון רוסלאנד, און מען האט צום סוף האט מען געפונען א סיבה, ברוך השם מען האט געפונען א סיבה, די עדת החרדים פון פראנקפורט האט געשיקט א כתב רבנות צו דעם רעבן אז ער זאל קומען ווערן א רב אין זייער שטעטל, אין זייער קהילה, דאקטער אסקער דער סאציאליסטישער חבר פון דעם בונדעסטאג האט מודיע געווען אז ער האט אסאך ידידים אין דעם אין דעם מיניסטעריום פון רוסלאנד, און ער קען זייער גוט דעם מענטשן וואס ער הייסט טשיטשירין, ער איז דער הויפט הויפט פון די פון די רוסישע מיניסטעריום, און האט גענומען אויף זיך אז ער וועט ברענגען אין רוסלאנד דעם כתב רבנות, אז מען וויל דעם רעבן פאר א רב אין פראנקפורט, און משפיע זיין אויף מאסקווע, אויף די אויף די הויפט מענטשן אין מאסקווע זאלן לאזן ארויסגיין דעם פריערדיגן רעבן פון רוסלאנד. מען דארף נאך צולייגן נאך א פרט אז דער דער דאקטער אסקער קאהן האט געהאט א מורא'דיגן זכות אין די עניינים פון די פון די רוסישע ממשלה האט געהאט דארטן א מורא'דיגן זכות ווייל פאר אסאך יארן צוריק ווען ס'געווען די די מהפכה מהפכה פון אקטאבער איז לענין האט זיך געפונען יעמאלט אין חוץ פון רוסלאנד, און מ'האט אים איינגעזעצט. און אסקער קאהן וואס איז געווען א עורך דין, און זיין זיין אבא איז געווען א עורך דין, האט זיך מורא'דיג משתדל געווען פאר זיין טובה, אויף לענין'ס טובה, און און יעצט אז דער אסקער קאהן וועט קומען און בעטן ביי זיי עפעס, וועלן זיי אים נישט קענען אפזאגן. ממילא אויב ער וועט קומען זיך משתדל זיין פאר די מנהיגים פון רוסלאנד, אויף דעם טובה פונעם רעבן, וועלן זיי אים זיכער נישט קענען אפזאגן. אויכעט פון ריגע האט מען געברענגט א כתב רבנות פארן רעבן, דער וואס האט געארבעט דער וואס איז געווען אין די ממשלה, ער איז געווען א שר אין דעם סיים פון לאטוויע, ער איז געווען א חסיד ר' מרדכי דובין השם יקום דמו, ער איז געהארגעט געווארן אין דעם אין די אין די אין די שואה, און ער האט געברענגט אויכעט א המלצה פון דעם רוסישן פון דעם רוסישן אמבאסאדאר אין לאטוויע, און ער געווען א איד פון לאדזש, האט ער געברענגט אויכעט א כתב רבנות אז דער פריערדיגער רבי זאל קומען ווערן רב אין ריגע. ר' מרדכי דובין איז געפארן מיט א גרויסן חשש אויף זיין לעבן, ווייל ס'איז געווען א צייט אמאל וואס האט מען אים איינגעזעצט דורך די באלשעוויקן, אין די צייט וואס איז געווען דער רויטער טעראר אין לאטוויע האט מען אים איינגעזעצט, און ער האט מורא געהאט אז ער וועט קומען יעצט אין רוסלאנד קען עס זיין א מורא'דיגע סכנה פאר זיין לעבן, אבער זיין פארן איז געווען בשעה טובה ומוצלחת, ער האט זייער מצליח געווען מיט זיין מיט זיין נסיעה. מיר וועלן מפסיק זיין דא, מיר וועלן ממשיך זיין אם ירצה השם די קומענדיגע וואך, אין דעם המשך הסיפור מיט די מיט די השתדלות מיט די אלע זאכן אז דער פריערדיגער רבי זאל קענען ארויספארן פון רוסלאנד.